פון סעדער-הייפל טראגט זיך א כליפעריי, עס לעכערט דורך די נאכט ווי א געשריי פון קעץ, דערנאך גייט עס איבער אין א העשען, בערטשיק לאזט זיך גיין צום פענסטער, אהה, די בלינדע כאשע לאזט נישט אריין גרונעמען צו זיך אין בעט אריין, דו צוועטל וועסט האבן ביי מיר אן אנדער מזל, הער שוין אויף צו שטריקן, דו נעמסט דאך דיר די אויגן ארויס,

טוט מען אויס די היט מיט די מאנטלען און מען וויקלט זיך איין אין אלטע פאטשיילעס, מען לענט זיך אן ביי די מאכיגע קרומע מצבות און מען רעדט אין זיי אריין מיט דעם זעלביגן לשון און מיט די זעלביגע גאטפארכטיגע קנייטשן אויפן פנים ווי די מאמעס האבן אמאל גערעדט. גייען דורך דייטשישע קאלאניסטן מיט דיקע געבעט-ביכער זונטיק אין קירך אריין, קוקן זיי אריבער און די יעקעס איבער דעם פלויט און שאקלען דרך-ארצ'דיג מיט זייערע ברוינע, האלב-סלאווישע, האלב-גערמאנישע פענימער. די יודן בעטן צו אירן פעטערן, שוין נאך דער ערנטע, עס שטימט גענאו,

גיי איך מיר אזוי מיט דעם ווייב אהיים פון וואלד. ס'איז נאך האלבער נאכט. אויפן בית עולם רוישן די ביימער מיט אזא יעמערליכקייט גלייך מענטשליכע נשמות זאלן וויינען אויפן ווינט. מיטאמאל דערזעה איך נעבן א מצבה דעם וואלד-סוחר יודקע, דעם שפיאן וואס די קאזאקן האבן געהאנגען ווען זיי זענען צוריקגעגאנגען פון מזרח פרייסן. ער שטייט, יודקע, מיט דער גרויער בארד, אנגעטון אין שווארצן כאלאט

פאר שרה גיטל'ס קינדער די יתומים וואס זענען נעבעך געבליבן אן א פאטער. צוועטל זאל קריגן איר זיווג. מאשקע'ן זאל מען ארויסלאזן פון תפיסה. מיין שיינער טאטע. מיין קלוגער טאטע. כ'האב בחינם'דיגע שונאים. מען פארגינט אונז נישט דאס גערעטעניש אויף דעם ווינטער אויבסט. ס'גייט א ניי יאר טאטע. לויף זיך מיען פאר שרה גיטלען זי זאל האבן ברויט פאר אירע יתומים נעבעך.

אין דער װײַסל הײבן זיך די פֿאַלעס אָנגעכמורעטע ברוגזע. הערשן נעמט אַרום אַ בענקשאַפֿט צו מענטשן. ער גײט מיטן באַרג קױשן אױפֿן אַקסל, שטעלט פֿלינקע טריט, און מיט אַ מאָל דערמאָנט ער זיך, אַז אַ מענטש טאָר זיך נישט יאָגן, אַז אײַלעניש איז אַ זינד.

ער גייט איבערן זאַמדיקן וועג. דער באַרג קוישן מיט זײַנע צוויי און זעכציק יאָר שווערן אים אַראָפּ איבער די אַקסלען. דער הימל, אַ וואַסערדיקער, דריקט אויפֿן געמיט, און די לופֿט שמעקט מיט פֿײַכטע בלעטער. הינטערן בריקל זעט זיך שוין דער סאָד. ער בלײַבט שטיין פֿאַרחידושט און שטראָפֿט זיך אַליין.

און זינגט אונטער א ניגון, די אויגן זיינע באקומען צוריק דעם שטיפערישן גלאנץ און דאס געזאנג הילכט אפ אין פעלד. קאפיטל עלף, דער יאריד פון הייליגן מיכאל. צומארגנס אויפן יאריד פון הייליגן מיכאל איז הערש לוסטיג פארפארן אין מארק אריין מיט א גאלאר פלוימען, סמאלין האט געגליט אין דער זון, די רויטע בלעכענע דעכער זיינען געווען איין פלאקער. אינמיטן חודש אלול האבן זיך ווידער איינגעשטעלט היצן. הערש לאזט שטיין ראצען ביי די פלוימען, און אליין דרייט ער זיך ארום איבערן יריד, נישטערט מיט די אויגן אין אלע זייטן, באשמעקט די לופט. ער וויל דא היינט עפעס דערגיין. די פויערים נעמט ער אויף מיט א ברייטן יאק שע מאטשע, גלייך ער הערש לוסטיג

איז דער עופות מארק. לייזער קורניק טרייבט אהיים א סטאדע גענז. דאס ווייב זיינס, פראדל די קורניטשקע, גייט אים נאך און האלט אים אין איין באדעקן. רוצח! די קאטשקעס וואס גייען אויף דער גילעווקע זיינען געפאקט אויף די קישקעלעך. וועסט טריפה מאכן די גאנצע שטאט דאס געפעס. אברעמל טריפה'נע יאטקע האנדלט איין אפאר קעלבער. קעלבער זיינען בחצי חינם. וואס קומט אבער ארויס אז אידן האבן אויפגעהערט צו עסן קעלבערנס. קוקט ער, אברעמל מיט רחמנות אויגן אויף די קעלבער וואס ער האט איינגעקויפט, און דאס הארץ צעגייט אין אים פון קלעמעניש וואס ער וועט מוזן דאס פלייש פארקויפן אונטערן קרן. קיינער האט נישט דעם קאפ צו גבריאל פריווערן, טאמער זעהט אים עמעצער איז ער אים אויכעט מבטל, א דאקטאר אן פראקטיק, א דאקטאר וואס נעמט א גילדן פאר א וויזיט, א דאקטאר וואס נעמט א האלבן גילדן, א דאקטער וואס נעמט גארנישט אויך, א בחינם'דיגער דאקטער, וואס פאר א האפט קענען שוין האבן זיינע רפואות? ישראל'טשע בלימעלעס איז צעטראגן. ווי אמאל אין די גוטע צייטן בשעת די גרויסע יארידן. ער איז שוין לאנג נישט עוסק אין וועלט זאכן, אבער איינזיצן אין שטוב קען ער נישט. ער גייט אראפ און ארויף, דרייט זיך ארום א פארשמייעטער פאר די שוועלן פון זיין קאמעניצע, באגריסט זיך מיט באקאנטע דייטשן, איז זיי מכבד מיט א שמעק טאבאק, פרעגט זיך אויס וועגן קוישן, און פלאקס, מען ציט פאר אים די מאטשעיווקעס, מען באגריסט זיך מיט אים, סטארי סרול! ישראל'טשע זעהט אז די וועלט איז נאך וועלט און פויערים בלייבן פויערים וואס האלטן בכבוד אן אלטן אידן. זעכציג יאר האבן זיי געלעבט מיט אים בשלום און אין גוט פריינטשאפט. דער הויכער מאטשעק מיט א רירעוודיגן קנאפ אויפן האלז און לאַנגע גרױע װאָנסעס בוקט זיך צו אים. געבראַכט פּאַן ישׂראל אַ האָן אױף כּפּרות, אינגאַנצן אַ װײַסער, מוחל צו זײַן די זינד, אײן גילדן, פּאַן ישׂראל! ישׂראלטשע איז מכבד מאַטשעקן מיט מאַכאָרקע, נעמט דעם האָן, בלאָזט פֿונאַנדער די פֿעדערן איבערן װעשעט אַקעגן דער זון. אַ פֿעט עוף! װאָס שמועסט מען עפּעס, מאַטשעק, אין דאָרף? א נו, מ'האלט שוין ביי דער ווינטער זריעה. אבער אזוי קיין שום שלעכטס נישט מאטיעשו? קוקט אים ישראל'טשע טיף אריין אין די אויגן, נאענט, פאמיליאריש. ניין פאן ישראל, קיין שום שלעכטס! ישראל'טשע בלימעלעס פאלט אראפ א שטיין פון הארצן. ער באצאלט מאטשעקן דעם גילדן פארן עוף און לאזט זיך גיין מיט דעם האן ארויף אין שטוב אריין זעהן צי ביי זיסלען האט שוין געפלאצט די מכה.

וואס האט ער דערפון? דרייט זיך ארום דער פלאצקער איידעם איבערן מארק, כ'בעט איבער ענקער כבוד, אין עפעס אזעלכע תחתונים וואס מען רופט עס פיזשאמע, און דער דאזיגער וואזשנער איידעם האט אונז געקאסט פינף טויזנט גילדן. אין מיינע צייטן, אז מען האט חתונה געמאכט א קינד, איז אדער מען האט פאר אים געעפנט א געוועלב, אדער אריינגענומען צו זיך דעם איידעם אין געשעפט אריין. היינט הערט מען נישט מער נאר

האט עס אים שטארק גע'חידוש'ט דעם סמאלינער פאסטמייסטער, וואס ישראל'טשע בלימעלעס האט אויף דער עלטער גענומען פירן קארעספאנדענץ מיט אזוי פיל שטעט. איז ער אבער נישט קיין פויער דער פאסטמייסטער, און געטראכט ביי זיך אזוי, ישראל'טשע בלימעלעס איז דער עלטסטער איד אין שטאט, ער ווייס וואס ער טוט, מסתמא גרייטן זיך די אידן צו פארלאזן סמאלין.

אין דער ווירקלעכקייט, דעמאָלט וועט ער זיין געראַטעוועט. ער האָט געשטעלט דעם דיאַגנאָז, די קראַנקייט איז אַן אָנשטעקנדיקע, דער סם אָבער ווערט אויסגעאַרבעט אין ספּעציעלע לאַבאָראַטאָריעס. פון דאָרטן ווערט דאָס פונאַנדערגעשיקט איבערן לאַנד, וואָס מער מענטשן אָנצושטעקן. דאָ איז נעטיק פּסיכישע טעראַפּיע, דער עיקר, דער פּאַציענט זאָל נישט טראַכטן פון דער קראַנקייט.

ער פֿאַרמאַכט דאָס בוך, פֿאַרדרײט דאָס ליכט און גײט אַרױס אין קלױסטער-געסל. מיט זײַטיקע װעגן קרײַזט ער אַרום די דײַטשישע קירך. בײַם פּאַסטאָר ברענען די זשיראַנדולן יאָנטעװדיק. אױף די טישן שטײען פֿלעשער רױטן װײַן און טאַצן מיט געבראָטענע פֿײגל. די גאַנצע אױפֿנאַמע איז לכּבֿוד דעם פּאַסטאָרס אומקערן זיך פֿון דײַטשלאַנד. װאָס פֿאַר אַ נײַס האָט דער פּאַסטאָר געבראַכט פֿון בערלין? אין סמאלין דערציילט מען אין פאסטאר'ס נאמען אז אידן אין דייטשלאנד לעבן צוריק רואיג און מען ווייסט נישט פון קיין שום שרעקענישן. דער בירגערמייסטער, אן אויפגעלייגטער און פאררויטלטער, אינגאנצן געטרייסט נאכן ווייב'ס טויט, זיצט אויבן אן. נעבן אים זיצט דער פאסטמייסטער און טענה'ט עפעס איין מיט אים.

הער, גאָלדע, װי עס שרײַען די נאַכטפֿײגל. דער גאַיאָװע האָט מיר דערצײלט אַ נאַרישע מעשׂה פֿון שדים, װאָס האָבן זיך פֿאַרשטעלט פֿאַר נאַכטפֿײגל. איך האָב געענטפֿערט, אַז שדים זײַנען נישטאָ אין װאַלד, נאָר אין די גרױסע שטעט. דו, גאָלדע, בלײַב אין סמאָלין. װאָס טױג דיר װאַרשע? װאָס טױגן דיר קורסן? די אמתע אַרבעט װערט אָפּגעטאָן אין דער שטיל, באַזונדער. כ'האָב דיר אַ סך צו דערצײלן. מיר וועלן אנהייבן לערנען מיט א פלאן. גאלדע, פון מארגן אן, גוט? אויף די סמאלינער פעלדער לאזט זיך אראפ דער טוי ווי א קוים אנזעעוודיג שנעיעלע. גאלדעס האר גלאנצן פייכט. איר קערפער שוידערט אויף. גבריאל הילט זי איין אין זיין מאנטל. די ליפן זיינע בארירן אירע האר.

נישט באלד, צוערשט איז דא א רוב, אנגעלענט ביי דער שול שטייט דעם רב'ס דירה, דער סמאלינער רב איז זיכער מיט א דאך איבערן קאפ, נישט מער, דער דאך איז געלעכערט, און הארבסט מוז מען אונטערשטעלן שיסלען אונטער די פארפוילטע בעלקעס. קיין סאך ארבעט האט נישט דער רב אין סמאלין, דערפאר האט ער א טועכץ

די דחקות און נויט האלטן די סמאלינער פאר דעם רב'ס גרעסטע מעלה. דער רב טוט אבער טיילמאל אויסטערלישע זאכן וואס שטעלן נישט צופרידן די שטאט. דאס וואס ער האט געטון מיט דער טאכטער וועט מען אים קיינמאל נישט מוחל זיין. די גימנאזיע אין וועלכער באלטשע האט געלערנט, דערציילט מען אין סמאלין, איז א אידישע. די לערערס גייען אין די קאפעלושן און די מיידלעך דאוונען דארט יעדן טאג. אז א רב האט פערציג גילדן שכירות א וואך פון וועלכע קהל צאלט אים אין מזומן נאר דרייצן גילדן מיט פופציג גראשן, און דאס איבעריגע נעמט ער ביים בעקער און ביים קצב אויפן חשבון פון עטאט, שיקט מען נישט קיין טאכטער אין קיין גימנאזיעס. באלטשע האט אסאך זאכן פארגעסן פון דעם וואס זי האט אמאל געלערנט אין גימנאזיע, אבער די סמאלינער געדענקען אז דער רב האט זיך פארגונען א גימנאזיע, און היינטוועלטיגע מאמעס

די פריידן פון דער ליבע און די ליידן בלייבן דעריבער ביי איר בלויז אין געדאנק. ווען זי שעמט זיך נישט, וואלט זי אסאך גערעדט. אבער דאקטאר פריווער הערט נאר דאס וואס גאלדע רעדט, כאטש גאלדע ווייסט נישט קיין צענט חלק פון דעם וואס זי, באלטשע, האט שוין געלייענט. באלטשע באהאלט זיך אויס אין זיך, גראבט אלץ טיפער,

ווען זי איז פארנומען באלטשע איז זי א גאנץ אנדערער מענטש. זי גיט דעמאלט אנבייסן די ברידערלעך, וואשט זיי די טלית קטן'דלעך, שייערט די דילן, און באדינט דעם טאטן וואס שליסט זיך אפ אין זיין בית דין שטיבל מיט די פופצן הונדערט העפטן, די ספרים זיינע וואס ער שרייבט. באלטשע'ן ווערט קלאר, דער טאטע אירער, דער רב, האט זיך יונגערהייט נישט אויסגעלעבט עראטיש.

אבער ווי אזוי קען ער זיין א פרייער מענטש אז אויף דער וועלט געשעהן עוולות אז מען דריקט פון אלע זייטן דעם געמיינעם מאן. שיינע בעלי בתים טוען אפ מיעסע זאכן און האלטן זיך פאר ערליכע אידן, וואס קומט זיי אומעטום דעם אויבנאן? טראכט הערש לוסטיג ווי אזוי ער, א איד, א פשוט'ער, נישט קיין גביר און נישט קיין למדן, קען בייהילפיג זיין מענטשן.

אויף דער צונג ליגט אים שוין דער ניגון פון אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה. עפנט זיך דעמאלט די טיר און עס קומען אריין לייזער קורניק, בערטשיק שמאטע און אברעמל טרייפענע יאטקע. הינטער זיי שיט זיך מיט רעש און געפילדער חברה נאדל, קאפיטע, דראטווע, בייטש, די גאנצע שניידערשע שול. לייזער קורניק האלט איין דעם עולם וואס שטופט זיך אין אפענע טירן. ער קײַט דאָס שפּיצל פֿון דער געלער שטרויענער באָרד, דער דאַשעק פֿון קײַלעכדיקן טוכענעם היטעלע, וואָס זיצט אים אויפֿן סאַמען שפּיץ קאָפּ און מאַכט ברייטער דאָס פּנים זײַנס, איז דאָס מאָל געמיטלעך אַראָפּגערוקט איבערן שטערן. ער פֿאַרלייגט די הענט איבער דער ברוסט. גוט שבת, רב הערש! נאָך פֿאַרן בענטשן? הערש ווישט זיך אָפּ די וואָנצעס און ענטפֿערט געלאַסן.